מאנגער, איך געדענק, אז ווען איר זענט געקומען קיין אמעריקע האט מען פאר אייך געמאכט א קבלת פנים, און אויף דעם קבלת פנים האט איר געהאלטן א רעדע ווי איר האט גערעדט וועגן אייער אני מאמין, וועגן אייער קוק אויף פאעזיע, און צווישן אנדערן האט איר דעפינירט פאעזיע ווי דעם סינטעז צווישן וויזיע און מוזיק, וואלט איך געוואלט היינט, אזוי ווי מיר הייבן אן די אנטאלאגיע, די רעקארדירטע אנטאלאגיע פון אידישע פאעזיע, ווי דער דיכטער אליין רעדט, און ווי איינע פון די כוונות פון דער רעקארדירטע אנטאלאגיע איז צו קענען געבן דעם דיכטער א מעגליכקייט אז ער זאל אליין באטאנען די מוזיק פון זיין ליד,

וואס איר האט צו זאגן, און איך גלויב אז אויך אנדערע זענען פאראינטערעסירט. און למשל אויב איך בין מסכים מיט ווערלענס לייט מאטיוו, מוזיק מוזיק איבער אלעם, בין איך אבער נישט מסכים מיט ווערלענס אנדערע זאכן, למשל ער זאגט אז דער שאטן זאל זיך פארן מיט שאטן. איך גיי פאר מוזיק און פאר דעם גאנצן בילד, נישט פאר פאר די ניואנס, און נישט נאר פארן שאט, פאר שאטן מיט שאטן זאלן זיך פארן, נאר דאס גאנצע בילד זאל ווערן קלאר פונקט ווי ס'ווערט, די די מוזיקאלישע די מוזיקאלישע באגלייטונג דארף זיין דארף זיין א טייל אונטערשטרייכן דאס, דאס וויזיאנערע.
אבער איך וואלט געוואלט איר זאלט זיך אפשטעלן מער אזוי צו זאגן פון א ריין טעכנישן שטאנדפונקט, א ריין פארמאליסטישן, דאס איז איינע פון די כוונות מיינע פון די געשפרעכן מיט די דיכטער ווי אן אריינפיר צו זייער פארלייענונגען, וואס מיינט איר גענוי אין טעכנישן זינען פונעם ווארט, וואס מיינט איר מיט מוזיק אין ליד? די אליטעראציעס, די אסאנאנסן, דעם גראם, דער וואוילקלאנג פון ווארט באזונדער, אדער די אלגעמיינע אינעווייניגסטע מוזיק וואס זינגט אין ליד און אין דיכטער, און ווי אזוי לייגט מען דעם פינגער ארויף? וואס וואס מיינט איר גענוי מיט מוזיק? ס'איז אביסעלע שווער צו דעפינירן די זאך, אבער קודם כל. ווען איך זאג אז מוזיק מיין איך די אינערליכע און די דרויסנדיגע, סוף כל סוף דאס מוזיקאלישע מאניפעסטירט זיך דאך אין קלאנג, אויף וויפיל דאס ווארט האט אין זיך דעם עלעמענט פון קלאנג. איז ממילא איז אויך א דרויסנדיגע, פארשטייט זיך אז דער קאנטראל, די סטימולאציע איז די אינערליכע מוזיק. צווישן אינערליכע מוזיק און דער דרויסנדיגער דארף זיין א הארמאניע, און אין דעם זין פארשטיי איך די מוזיקאלישקייט פון דער פאעזיע, דאס אינערליכע. דאס אינערליכע וואס באהעפט זיך מיט דעם דרויסנדיקן קלאנג און ווערט אן ארגאנישער טייל, להיפך למשל ווי צו אזא פאעט ווי בראדערסאן אין דער אידישער פאעזיע, אדער ווי ניידוס, וואס זיי האבן דעם דרויסנדיקן קלאנג אים געכאפט און זיי האבן אויף אים געשפילט, איך מיין די ווירטואזן, אבער דאס אינערליכע

ער קאָן די אינערליכע מוזיק נישט דערפֿילן, ער קאָן זי יעדנפֿאַלס ניט אַרויסברענגען בײַם ליינען. איך האָב אַמאָל געהערט געוויינלעכע, וואוילע ייִדן ליינען לידער, און איך האָב זיך געטראַכט, אַז מיט אַזאַ אָן ניגון אַזוי ליינען אַ ליד, ניט אומזיסט ווייכן מענטשן פֿון דער פּאָעזיע. וואָס וואָלט מען געקאָנט טאָן? ס'איז אייגנטלעך אַ פּראָבלעם אַ דערציִערישע, ווי אַזוי לערנט מען אויס דעם ליינער ליינען, כאַפּן, ווי איר האט געהערט אין דעם פארווארט מיינעם האב איך דערמאנט אז לאנדוי פלעגט טראכטן, פארגעשלאגן איינמאל אז מען זאל ארייננעמען, זאל אויסטראכטן אזוינע נאטן, פארצייכענונגען פאר לידער כדי דער ליינער זאל זיך קאנען אריענטירן. וואס וואלט איר פארגעשלאגן פאר דעם ליינער אז ער זאל קאנען כאפן דאס?

דאס הייסט א מלמד? דאס הייסט איך בין נישט קיין ליטעראטור פראפעסאר, אפשר ווייסן די פראפעסארן ווי אזוי מען מאכט עס. איך קען נאר געבן איין עצה, א הערער אדער א ליינער פון פאעזיע, ער זאל אויף א רגע פארגעסן אז ער איז א חכם. ער זאל אינגאנצן זיך איבערגעבן, דער ער זאל זיך לאזן פירן פונעם פאעט, אים נישט וועלן כאפן מיט מיט א ווי זאג איך ביי די האנט, זיך לאזן פירן, אפן זיין פאר דער סוגעסטיע, עפענען אלע חושים פאר דער סוגעסטיע, און. מיט אפענע חושים, דאכט זיך איך באנוץ דא א ווארט, א באגריף וואס די יונגע האבן באנוצט, אבער מיט אפענע חושים וועט ער קענען באנעמען, און אויב ער וועט נישט קענען איז פארפאלענע זאך, פארהאן מענטשן וואס האבן אויגן, זעענדיגע אויגן, און זענען בלינד, פארבן-בלינד, פארהאן מענטשן וואס האבן אויערן, זיי הערן ווען דאס ווייב שעלט זיך אפילו אונטערן. איז שטילערהייט נאר פאר דער מוזיק, אפילו פאר דער פאר דער שטארקסטע, פאר דער פאטעטישסטע מוזיק, אפילו פאר וואגנער'ס מוזיק, האבן זיי קיין אויער נישט. נו, די מענטשן זענען דאס פארפאלן.
אבער מאנגער, וואס איך וויל אז איר זאלט מיר ענטפערן, כאטש איר זענט נישט קיין מלמד, און מיר ווייסן אז איר זענט נישט קיין מלמד, וואלט איך אבער געוואלט וויסן, איר זאלט. קלאר ענטפערן מיר אויף אט דער פראגע, צו גלויבט איר אז דאס מינדליכע ליינען פונעם דיכטער, אנשטאט דער ליינער זאל ליינען דאס ליד פונעם בוך, און ס'זאל אים פעלן די גאנצע מוזיק, וואס אפשר ווי איר האט געזאגט אויב ער איז טויב וועט ער עס קיינמאל נישט דערהערן, אז דער פאעט זאל אליין ליינען צו אט די רעקארדירונגען וועלן העלפן דערציען דעם ליינער אז ער זאל בעסער קענען ליינען א ליד און במילא מער הנאה האבן פון ליד און מערער לידער ליינען. יא, איך מיין אז ס'קען אין א געוויסער מאס העלפן קודם כל די ווארעמקייט פונעם מענטשליכן קול, די ווארעמקייט פון א לעבעדיג קול. סוגעסטירט עפעס, איך מיין אז דער מענטש וואס הערט איז עמפינדליך פאר די ווארעמקייט פון א לעבעדיג קול, און די דאס ליינען דער אופן ליינען איז קען העלפן אדער קען פאראינטריגירן. אפילו דעם אפאטישן הערער אדער ליינער. פונקט ווי א מענטש קען הנאה האבן פון שעקספיערן אויף דער בינע, דורך דער אינטערפרעטאציע פונעם שוישפילער, און קען זיין אינגאנצן גלייכגילטיג צום טעקסט, צום שעקספיערישן טעקסט, מיין איך אז אויב דאס קול פונעם פאעט, קען העלפן, איז דאס אוודאי א וויכטיגע אויפגאבע. איצטערט מאנגער וועלן מיר איבערגייען צום אייגענטליכן ענין, צו די רעקארדירן פון אייערע לידער. איידער מיר הייבן אן די רעקארדירונגען, וואלט איך אייך געבעטן איר זאלט מיר ענטפערן אויף אפאר פראגן. איר האט געהערט?

וועט זאגן, ווי זענען די אנדערע קינדער? זיי זענען דאך אויך מעלות. אבער רעפרעזענאטיוו אין א געוויסער מאס זענען זיי. וואלט איר געוואלט אז אייער רעפוטאציע זאל רוען אויף אט די לידער וואס איך האב אויסגעפירט? איך וואלט געוואלט אז מיין רעפוטאציע זאל רוען אויף מיין גאנץ ווערק.

וועגן מוזיק און וויזיע. מאנגער, איינע פון די לידער וואס איר האט היינט פארלייענט איז סאנקט בעש"ט, ס'איז איינס פון מיינע באליבטסטע לידער אייערע, וואלט איר אפשר געקאנט זאגן אפאר ווערטער ווי אזוי דאס ליד איז ביי אייך אויפגעקומען, און אגב דורך דעם וואלט איך שוין געוואלט צוקומען בכלל צו דעם. צו די פראבלעם ווי אזוי ווערן לידער ביי אייך געבוירן, אויב איר געדענקט האט יהואיש אמאל געהאט א ליד ווי לידער ווערן געמאכט, וואס איך וואלט געוואלט ווי אזוי ליד דאס ליד ווערט אין אייך געבוירן, וואס קומט אייך פריער א מאטיוו, בלאק א שטייגער ווען ער האט געשריבן זיינע צוועלף האט ער געשריבן אז ער הערט א רויש, א מוזיק, א רויש, וואס קומט אייך פריער דאס מוזיקאלישע, דער ניגון, צו קומט אייך דאס ווארט צו דער געדאנק,

און דער ריטעם איז געקומען צו מיר נאטירליך, ס'איז מוזיקאליש געקומען און ס'האט צו מיר געקלינגען. נאר מיטן בילד האב איך געקעמפט, ביז איך האב געפונען דאס בילד, ביז איך האב געפונען דעם גאנג, די וויזיע פון דעם בעל שם ווי ער גייט ארויס און. און הייבט אן דאס וואס ער האט געהערט הייבט ער אן צו זעהן א וואלקן וואס פארשטעלט דעם שטערן, און ער הייבט אויף די באפרייערישע האנט און ווישט עס אפ, דאס איז געוועזן א מיר איך געדענק אז דאס ליד האב איך געשריבן במשך פון א גוטן האלבן יאר.
מאנגער, איך גלויב אז דאס איז זייער וויכטיג, עס וועט זיין וויכטיג פאר יעדן איינעם פון אייערע לייענער אדער קריטיקער די פאר ווערטער וואס איר האט געזאגט, און מיר, איך יאג זיך באזונדערס נאך אט אזא מין אינפארמאציע ביי א פאעט, ווייל איך האלט אז עס איז זייער וויכטיג, מיר ווייסן אסאך וועגן די אידעאלאגיע וועגן פאעטן, מען שרייבט אסאך ביי אונז וועגן זיינע אני מאמין'ס, אידעאלאגישע. אבער וועגן דער אייגנטליכער מייסטערשאפט פראבלעם, וועגן דער צעך פראבלעם, רעדט מען ביי אונז זייער ווייניג.
יא, איך ווייס, איך וועל אייך אויסזאגן א סוד אביסל פון מיין פון דער טעכניק. אסאך מאל האב איך א געדאנק, אן איידעי, און איך פארשטיי, איך פיל, אז דאס וואלט געווען א גוטער סוזשעט פאר א ליד, און איך. ארבעט און איך מוטשע זיך און פרוף און דריי און נאך קיינמאל איז פון א אט אזא מאמענט נישט ארויסגעוואקסן ביי מיר קיין ליד. איך קען אמאל באהאלטן אוועקווארפן דעם געדאנק און באהאלטן ערגעץ. פארגעסן אן אים, און מיט א מאל זאל ער צוריק קומען, און ער זאל שוין קומען מיט א מיט א געוויסע פארם, אט דאס איז געוועזן למשל מיט דער מיט דער באלאדע פונעם פאדאלאיער רב.

ס'געווען קודם די אידעי, און איך האב געפרוווט און איך האב געפרוווט זי פארווירקליכן און ס'נישט געגאנגען, איך האב געפרוווט עס קודם שרייבן אין איך פארעם דער רב דערציילט, און איך האב עס געפרוווט אין עפישע פארעם, א קיצור סוף כל סוף האב איך געזען אז ס'גייט נישט, איך האב געמאכט אנגעשריבן אפאר סטראפן און ס'גייט נישט, אז ס'נישט דאס וואס איך האב געוואלט האב איך עס אוועקגעלייגט און. ס'זענען אוועקגעגאנגען עפעס אפאר יאר, און איך האב אינגאנצן געהאט פארגעסן דער זאך, און מיטאמאל איז עס געקומען. ווייזט אויס אז ס'ווערט נישט פארפאלן, מיטאמאל איז עס געקומען מיט דער פארעם צוזאמען, מיט דער פארעם, אזוי ווי ס'איז אנגעשריבן געווארן, און עס אנשרייבן איז געוועזן די לייכטסטע זאך. בכלל איז ביי מיר דאס אנשרייבן די זאך די לייכטסטע זאך, איך שרייב נישט אן קיין זאך און מעקן, איך טראג עס קודם אויס אין זיך, ווען איך גיי צו צום פאפיר האב איך שוין די זאך פארטיג אין קאפ, אמאל האב איך א סטראפע אמאל א שורה און נישט מער, טראג איך עס ארום די שורה אדער די סטראפע, דאס בילד און דערנאך קומט א צווייט בילד, אבער דער פראצעס קען דויערן זייער לאנג, און אמאל קען ער נישט דויערן לאנג, אמאל ווינציגער, אבער אז איך שרייב עס שוין אן, האב איך דאס ליד אין זיך אינגאנצן פארטיג אזוי ווי ס'איז געדרוקט, און מיינע מאנוסקריפטן זענען נישט געמעקט.
איר וועט גלויבן מאנגער אז מיר האבן געהאט א פראזאייקער וואס האט פונקט אזוי געשריבן? למד שפירא האט מיר אמאל דערציילט אז זיינע דערציילונגען טראגט ער אויכעט ארום אין זיך, און אז ער זעצט זיך שרייבן איז די גאנצע דערציילונג גרייט. און ס'איז נאך אפשר מער וואונדער אז צו טראגן א גאנץ גרויסע דערציילונג אין זיך און וויסן יעדע ווארט, יעדער קאמע. אהה, אזוי לאזט איר מיין ביישפיל.

ס'הייסט פייגעלע די וואוילע מויד פירט דעם בלינדן זיידן פונעם חלום ארויס אריבער דער בריק אריין אין דעם גן עדן. זאגט דער זיידע, פייגעלע קינד, דאס גיין איז דאכט זיך גרינגער, און ס'גלעט, ס'גלעט מיין בארד א שטילער ווינד מיט שטילע ווייכע פינגער. זאָגט פֿײגעלע, ס'איז נישט קײן װינט, ס'איז גאָר די באָבע בינע, זי שטײט דאָ װי אַ סקאָצל קומט אין אַ נײַער קרינאָלינע, און װײַטער װײס איך גאָר נישט, אָבער איך בין זיכער, אַז ס'װעט אַזױ זײַן. לאָמיר האָפֿן, מאַנגער, אַז ס'װעט קומען, אַזױ װי דער פּאָדעלויער רבֿ איז געזאָגט צו אײַך געקומען די פֿאָרמע, א פארטיגע. מאנגער, איר האט מיר נישט גענטפערט אויף איין פראגע, איך האב אייך געפרעגט צי איז פארהאנען ביי אייך אן אנדערשדיגקייט, א אונטערשיד, אין דעם פראצעס פון שאפן א באלאדע און אין דעם פראצעס פון שאפן א ליריש ליד. א, ניין. א, ניין. א, ניין. אין א באלאדע קען מיר אמאל איינפאלן די סוזשעט, אז מ'האט א סוזשעט. איז אביסעלע לייכטער, מען ווייסט מען האט זיך ארום, ארום וואס צו קלאמערן, מען ווייסט וואס צו עלימינירן און וואס צו זוכן, אבער א ליד קומט ספאנטאן, כ'מיין דאס לירישע ליד, פארשטייט זיך תמיד ווען איך בין ליריש אנגערעגט בין איך אויך אויפגערעגט. אויפגערעגט. ביי א באלאדע, ווען איך שאף א באלאדע, בין איך אנגערעגט, אנגעשטרענגט, אבער קיינמאל נישט אויפגערעגט. וואלט איך געווען אויפגערעגט, וואלט איך נישט געזען קיין בילד, וואלט איך נישט געזען דאס גאנצע, איך מיין די עפישע גאנצקייט פון דער זאך. און אויב ס'איז דא א חילוק איז פון דער באלאדע אנגערעגט, און ביי דער ליריק אויפגערעגט. מאנגער, אייער קריטיקער אדער אייער ביאגראף וועט געפינען א סך אין דעם וואס איר האט היינט דא גערעדט, און כ'בין זייער צופרידן וואס איר האט ארויסגעבראכט אט דעם עלעמענט פון ריטמישקייט, דעם ריטם וואס קומט צו אייך נאך איידער דאס ווארט קומט. איינע פון מיינע כוונות פון רעקארדירן די לידער איז געווען אז אפשר וועט מען קענען,

וואס איז היימיש, ליב און טייער, פון אלטע בעטלער וואס שעלטן דעם פראסט, און פון מאמעס וואס בענטשן דאס פייער, פון ארעמע כלות וואס שטייען מיט ליכט פאר בלינדע שפיגלען שפעט ביינאכט, און יעדע זוכט דאס נאנטע געזיכט וואס האט איר ליבע אויסגעלאכט. פון גורל ווארפערס וואס רעדן פארשטעלט און נארן די לעצטע גראשנס אויס ביי עגונות וואס שעלטן די וועלט און גייען דורך הינטער טירן ארויס פון דינסטן וואס הארווען ביטער שווער און באהאלטן דעם בעסטן ביסן פאר די זעלנער וואס קומען ביינאכט די באלעבאטים זאלן נישט וויסן

פון קאַטאַרינקעס וואָס סקריפּען שווער פרייטאָג בייטאָג אין אָרעמע הויפן פון גנבים וואָס האָבן פאַרפּאַסט און מוזן איבער די דעכער אַנטלויפן, פון שמאַטע קלויבער וואָס גראַבלען אין מיסט און מיינען זיי וועלן אַן אוצר געפינען, פון דיכטער וואָס האָבן געגלויבט אומזיסט די שטערן און זענען אַראָפּ פון זינען. לאָמיר זשע זינגען פּשוט און פּראָסט.

און בין מיט זיי א מהלך וועגס אפגעפארן דורך שטעט און שטעטלעך, דורך זינגענדיגע יארן, דורך וואגל, דורך הפקר און דורך הונגער. דעם אמת געזאגט, ס'איז מיר געווארן גרינגער מיט אט די ערשטע פרייליכע אידישע אקטיארן. פאר די פעלדער זינגען פייגל.

אָט זיפֿצן זײ פֿאַרזאָרגט און אָט לאַכן זײ מיט טרערן, און דרױסן אױפֿן רעגן װאַרט אױף אונדז דער װאָגן. בערל בראָדער געזעגנט זיך מיט זײַנע תּלמידים אין יאַס. דער אַלטער בערל בראָדער פֿאַרזשמורעט דאָס רעכטע אױג און טוט זיך פֿאַרן עולם אַן עלעגאַנטן נויג. אמר טוט ער זאָגן. איך נעבעך, אָרעמער וועכטער, היט אָפּ אַ פרעמדע נאַכט. איך געדענק שוין נישט די מאַמע וואָס האָט מיך אויסגעטראַכט. אמר טוט ער זאָגן. איך געדענק שוין נישט די יארן זינט איך בין אוועק פון בראד, איך נעבעך ארעמער טרעגער טראג טיף אין זיך א סוד. אמר, טוט ער זאגן, די שטאט וואו איך בין געבוירן געדענק איך שוין נישט מער, דעם וועג האב איך פארלוירן וואס האט מיך געבראכט אהער. אמר טוט ער זאגן. דא וואו ס'שפילט דער ציגיינער און אידן טרינקען וויין און בראטן פלייש אויף קוילן, דא וויל איך באגראבן זיין, אמר טוט ער זאגן. און איצט מיינע גאלדענע קינדער, ווען איך וועל פון אייך אוועק זיך זען מיט מיין זיידנס שאטן, שפינט ווייטער אייער וועג.

אמר, טוט ער זאָגן. און איצט, מײַנע גאָלדענע קינדער, איצט זאָל שױן זײַן גענוג! אַז מען ענדיקט אַ ליד באַצײַטנס, איז דאָס אי שײן, אי קלוג! אמר, טוט ער זאָגן. איך, דער פּרינץ, איך, דער פּרינץ און דער ציגײַנער, זאָג, פֿאַר אײַערע טױערן שטײ איך גרײט, אין מיין צימבל שלאפט א קיניגרייך וואס צאנקט און וועט שטארבן נישט געקרוינטערהייט. ס'איז גענוג אז דער פיליסטער מיטן פליך זאל זאגן דורכן פענסטער פון זיין ווילא שיין אז איך זאל צושמעטערן דעם צימבל אן דער וואנט און צובייסן ביז בלוט די ליפן מיט די ציין. גאָט, מײַן גאָט, צו װאָס האָסטו געזאַלבט מײַן גוף מיט לידער און מײַן קאָפּ מיט פֿרײד? צו װאָס האָסטו מיר געגעבן דעם בעטלער זאַק, די אױסגעקרימטע שיך און דאָס הפֿקר-קלײד? כּדי איך זאָל קומען אין אָט דער טראַכט, און פֿאַרװאַנדלען דײַן חלום אין געװען, כּדי איך זאָל זאָגן צו אַלע װינטן נאַכט און נישט האָבן קײן הײם װוּ אַהין צו גײן? גאָט, דײַנע שטערן האָבן מיך גענאַרט, און דיין וועג, דיין שטעג, דיין סטעפ איז פרעמד, נאנט איז מיר נאר די ווערבע נעבן טייך, און די לויז וואס הינגערט אין מיין העמד. נאנט איז מיר דער שטורעם ווען ער טאפט מיט הייסע פינגער מיין דערשראקן לייב, און שטרויכלט און פאלט און באהעפט זיך מיט דער ערד, ווי א שיכור מיט זיין הייסן ווייב. דער שטורעם האט זיין נעסט, און איך, מיין גאט,

כ'וועל אויסטאן די שיך. כ'וועל אויסטאן די שיך און דעם טרויער קומען צו דיר צוריק. אט אזוי ווי איך בין א פארשפילטער און שטעלן זיך פאר דיין בליק. מיין גאט, מיין האר, מיין באשאפער, לײַטער מיך אױס אין דײַן שײַן. אָט ליג איך פֿאַר דיר אױף אַ װאָלקן, פֿאַרװיג מיך און שלעפֿער מיך אײַן. און רעד צו מיר גוטע װערטער, און זאָג מיר אַז איך בין דײַן קינד, און קיש מיר אַראָפּ פֿונעם שטערן די צײכנס פֿון מײַנע זינד. איך האָב דאָך געטאָן דײַן שליחות. און געטראָגן דײַן געטלעך ליד. צי בין איך דען שולדיק, װאָס גראַמט זיך, על-פּי טעות, ייִד מיט ליד? צי בין איך דען שולדיק, װאָס ס'גראַמט זיך, על-פּי טעות, שײן מיט געװען? און די בענקשאַפֿט, די אמתע בענקשאַפֿט, װאָגלט כּסדר אַלײן. צי בין איך דען שולדיק, דערלױכטער, װאָס איך בין איצט דערשלאָגן און מיד? און לייג דיר אַוועק צופיסנס דאָס דאָזיגע מידע ליד. מיין גאָט, מיין האַר, מיין באַשאַפער, לייטער מיך אויס אין דיין שיין. אָט ליג איך פאַר דיר אויף אַ וואָלקן, פאַרוויג מיך און שלעפער מיך איין. עקידת איציק, וויג מיך, וויג מיך, בלינדער גורל. איך חלום מיט אפענע אויגן און זע, א גרויסער זילבערנער פויגל קומט איבערן ים געפלויגן. וואס טראגט פאר מיר דער זילבערנער פויגל, איין גאט אין הימל קען וויסן.

זײַן גראָע באָרד איז פֿאַרלאָפֿן מיט װינט און מיט זיבן גרױסע טרערן פֿירט מיך דער זײדע בײַ דער האַנט איבער שטעט און דערפֿער און גריבער. די שטעט זענען קלײן, די דערפֿער גרױס, און מיר שפּרײַזן איבער זײ אַריבער. זאָגט דער זײדע, איציק, געדענקסט, צוריק מיט אַזױ פֿיל יאָרן, ווען ס'האָט זיך דער מלאך צו אונדז אַנטפּלעקט און דו ביסט ניצול געוואָרן, איצט האָט ער חרטה, דער אַלטער גאָט, און ער מאָנט בײַ מיר דעם קרבן, כאָטש כ'האָב שוין אַזויפיל מאָל געלעבט און בין שוין אַזויפיל מאָל געשטאָרבן. אַ סוף! אַן עק! איך דאַרף נישט זײַן גענאָד, און זאָל ער אין הימל נישט מיינען. איציק. ס'איז גוט וואס דיין מאמע איז טויט און זי וועט פארשפארן צו וויינען. פירט מיך דער זיידע ביי דער האנט איבער שטעט און דערפער און גריבער. די שטעט זענען קליין, די דערפער גרויס, און מיר שפרייזן איבער זיי אריבער.
קוקט אויף מיר. אויפן וועג שטייט א בוים. אויפן וועג שטייט א בוים. שטייט ער איינגעבויגן. אלע פייגל פונעם בוים זענען זיך צעפלויגן. דריי קיין מזרח, דריי קיין מערב, און דער רעשט קיין דרום. און דעם בוים געלאזט אליין הפקר פארן שטורעם. זאג איך צו דער מאמע, הער, זאלסט מיך נאר ניט שטערן, וועל איך מאמע איינס און צוויי באלד א פויגל ווערן. איך וועל זיצן אויפן בוים און וועל אים פארוויגן איבערן ווינטער מיט א טרייסט. געזאגט מיט א שיינעם ניגון, זאגט די מאמע, ניטע, קינד, און זי וויינט מיט טרערן, קענסט חלילה אויפן בוים מיר פארפרוירן ווערן, זאג איך, מאמע, ס'איז א שאד דיינע שיינע אויגן, און איידער וואס און איידער ווען, בין איך מיר א פויגל. וויינט די מאמע, איציק קרוין, נעם אום גאטעס ווילן, נעם כאטש מיט א שאליקל זאלסט זיך נישט פארקילן, די קאלאשן נעם דיר מיט גייט א שארפער ווינטער און די קוטשמע טו דיר אן וויי איז מיר און ווינד מיר און דאס ווינטער לייבל נעם טו עס אן דו שוטה אויב דו ווילסט נישט זיין קיין גאסט צווישן אלע טויטע כ'הויב די פליגלס ס'איז מיר שווער. צופיל, צופיל זאכן האט די מאמע אנגעטאן דעם פייגעלע דעם שוואכן. קוק איך טרויעריג מיר אריין אין דער מאמע'ס אויגן, ס'האט איר ליבשאפט נישט געלאזט ווערן מיך א פויגל.

דיין מאמע'ס קבר לייכט צווישן אלע קברים. וואס מער וואס מער דו ווערסט זי ווערט בלום, אלץ מער ווערסטו ווארעם. זאג איך ס'איז אמת דו ווינט, ס'איז אלצדינג אמת. ס'איז קלאר ביז צום ווייטיג קלאר, איך פיל און באנעם עס. מיין מאמע'ס קבר לייכט צווישן אלע קברים. וואס מער וואס מער זי ווערט בלום, אלץ מער ווער איך ווארעם. מיט וואס האסטו אפגעצאלט פאר איר שלאפליד דעם צארטן? מיט טרויער און טרער פון א טאג מיט א שטיין מיט א הארטן. דיין מאמע'ס קבר לייכט צווישן אלע קברים, וואס מער וואס מער זי ווערט בלום, אלץ מער ווערסטו ווארעם. זאג איך, ס'איז אמת דו ווינט, ס'איז אלצדינג אמת. ס'איז קלאר ביז צום ווייטיג קלאר, איך פיל און באנעם עס. מיין מאמע'ס קבר לייכט צווישן אלע קברים, וואס מער וואס מער זי ווערט בלום, אלץ מער ווער איך ווארעם. האסט אפילו קיין קדיש געזאגט אט דעם הייליגן ניגון, דאס שלאף-ליד מיט וועלכער מען טוט די טויטע פארוויגן. דיין מאמע'ס קבר לייכט צווישן אלע קברים. וואס מער וואס מער זי ווערט בלום, אלץ מער ווערסטו ווארעם. ניין, כ'האב נישט קיין קדיש געזאגט און מיין קלייד נישט צעריסן. א זינדיגער שטיי איך פאר איר און מיין אייגן געוויסן. מיין מאמע'ס קבר לייכט צווישן אלע קברים.

ר' משה לייב פון סאסוב טייטלט אויף די הויפנס אש, דער שטורעם האט אקארשט דורכגעוויטערט, זיין בארד ציטערט, זיין לייב און לעבן ביטערט, נא, נעם און זע, אך, גאטעניו, טי נאש. ר' וואלף פון זבאראש מורמלט, הערט, רבותי, הערט! זיין קול איז ווי א אוונט-פידל מיד. דער אויבערשטער האט זיין וויינגארטן נישט אפגעהיט, א סימן, אט די הפקר הויפנס אויף דער ערד. ר' מאיר'ל פון פרעמישלאן אויף זיין אלטן שטעקן געשפארט.

א קראנקע שוואלב ארויס. דאס ליד וואס האט געזשומעט פון הויף צו הויף א גאנצן טאג, איצט פליעט עס ארויף אויפן בלינדע אקסל פונעם בלינדע איד, און ציטערט מיט די פליגל שטיל און מיד. פלאטערט די שוואלב, באלעבאס, איך מיין אז ס'איז שוין צייט אהיים צו גיין. ברומט דער בלינדער, ווארט א רגע, ווארט, דער היינטיגער טאג האט אפגענארט. א קופערנע גראשן פינקלט אין זיין האנט, א שטילער גרוס פון הונגערלאנד. פֿליט דער גראָשן פֿון זײַן האַנט אַרױס צו די ליכטיקע שױבן פֿונעם רײַכן הױז. זיצט דער גבֿיר בײַם געדעקטן טיש ס'שמעקט מיט געבראָטנס, צימעס און פֿיש. זע, פּאַפּאַ, אַ לבֿנה, רױט און קלײן. וויל דורך דער שויב צו אונדז אַריין. שמעכעלט דער גביר, נו שאַ, נו שאַ, אַ גרויסע מויד און אַ נאַר אַזאַ! זע פּאַפּאַ, זי ווערט אַלץ גרעסער, גרעסער, די אויגן בליצן בייס און שאַרף, אַ מעסער! קוקט דער גביר און ווערט אַזש בלאַס. ס'איז א שפיצל פון דער ארעמער גאס, לאז אראפ דעם פירהאנג, און ער פילט ס'ברענט דער קופערנער גראשן אויף די טונקלע ווענט, פארלעש דאס ליכט, און ער פילט ס'ברענט דער קופערנער גראשן אויף זיינע הענט. זעה פאפא, אין גרויסן שפיגל בליצט אַ צווייטער קופּערנער גראָשן, און איצט אַ דריטער גראָשן אין שפּיגל, דאָרט שטייט דער גביר און רעדט נישט קיין וואָרט. ער זעט ווי אין יעדן שפּיגל זיצט אַ קופּערנער גראָשן און פֿינקלט, בליצט, אָט שאַרן זיך טריט. ווער גייט? ווער גייט? ס'שאַרן זיך טריט שטיל. שטילערהייט, ווען פון דער פינסטער שיילט זיך ארויס א בלינדער איד, געשפענסטיש און גרויס, ער טאפט מיטן שטעקן פאמעלעך און קניעט פארן ערשטן שפיגל אנידער מיד, און נעמט דעם קופערנעם גראשן ארויס און הייבט זיך אויף געשפענסטיש און גרויס, ער טאַפּט מיטן שטעקן פּאַמעלעך און קניט פאַרן צוייטן שפּיגל אַנידער מיד, און נעמט דעם צווייטן גראָשן אַרויס, און הייבט זיך אויף געשפּענסטיש און גרויס, און אָט איז דער אַכטער שפּיגל און ס'קניט צום אַכטן מאָל אַנידער דער איד, און נעמט דעם אַכטן גראָשן אַרויס, און הויבט זיך אויף געשפּענסטיש און גרויס,

דער חלום האָט הײַנט נישט אָפּגענאַרט, און ער הויקערט זיך אײַן און שפּילט דאָס ליד, דאָס טרויעריקע ליד פֿון דעם בלינדן ייִד. די באַלאַדע פֿון חנהלע דער יתומה. חנהלע די יתומה א לעבן אויף איר קאפ, האט צוויי בלאנדע אויגן און א בלויען צאפ, און א טויטע מאמע אין קבר. קומט דער מאמע'ס קבר פאר נאכט צו איר צו גיין, זאגט דער מאמע'ס קבר ווען יתומהלע, ווען וועסטו באַקומען אַ חתן? פֿאַלן זיבן טרערן אין דער מאַמעס קבֿר אַרײַן. פֿאַר וואָס עפּעס דווקא זיבן? ווײַל ס'דאַרפֿן מער נישט זײַן, כּדי צו באַקומען אַ חתן. זאַפּט אײַן דער קבֿר די טרערן, און איידער וואָס און ווען וואקסט אויס פונעם קבר א חתן אזוין ס'האט נאך נישט געזעהן די וועלט זינט מעשה בראשית. שניידט די בידנע יתומה מיט די שערל דעם חתן אפ פון דער מאמע'ס קבר, א לעבן אויף זיין קאפ, שוין איינמאל, צוויי מאל א חתן, פארנויגט זיך שוין דער חתן און קישט דער כלה די האנט. איך הייס שיין יתומהלע, אַדאָלף דיאַמאַנט, דײַן באַשערטער, באַגאָלטער חתן, און חנהלע, אַ פֿאַרפֿלאַמטע, פּראָשעט אָפּ דאָס גראָז, דאָס קבֿר-גראָז פֿונעם חתן און דאָס ווערעמל פֿון דער נאָז, וואָס איז אים געבליבן הענגען. דערנאָך, דערנאָך, פֿאַרשטייט זיך, מאַכט חנהלע אַ קניקס, איך הייס, ליבער חתן, חנהלע, האַבעניקס! דיין ליב און לייב און לעבן. דער חתן שטראלט א מנורה, טא לאמיר תיכף גיין צום גראנט ראבינער מאזעס, זאגט חנה'לע, ביטע שעהן, און זי נעמט אים אונטערן ארעם. און גייען זיי צום ראבינער, און דער קבר היפט נאך זיי. דער אלט ראבינער מאזעס וואוינט אין דער שטערן אלעי, אט דארט דאס הויז מיטן גאניק. דער קבר ווארט אינדרויסן ביז דאס פּאָרל קומט ארויס, ער אין א שווארצן צילינדער, זי מיט א בלומענשטרויס פון סאמע ווייסע רויזן. שטייט אין וועג דער קבר און לאזט נישט ווייטער גיין. עס זאגט אזוי דער קבר, ווען, יתומהלע, ווען וועסטו האבן א טעכטערל, טאכטער. פאלן זיבן טרערן אין דער מאמע'ס קבר אריין. פארוואס עפעס דווקא זיבן? ווייל ס'דארפן מער נישט זיין כדי צו האבן א טעכטער, טאכטער. זאפט איין דער קבר די טרערן, און איידער וואס און ווען וואקסט אויס פון קבר א טאכטער אזוין ס'האט נאך נישט געזען די וועלט זינט מעשה בראשית. שניידט די בידנע יתומה מיטן שערל דאס טעכטערל אפ פון דער מאמע'ס קבר, א לעבן אויף איר קאפ, אה, טעכטערל, טעכטערל, טאכטער. טאנצט דער קבר אויף א שמחה, איך האב שוין א נאמען נאך מיר. טאנצן די טאטע מאמע, טאנצן הייסט עס פֿיר, ווייל דאס טעכטערל טאנצט אינמיטן. נאר וויפיל געדויערט א שמחה? כ'מיין איר פארשטייט אליין. זאגט דער תכשיט דער איידעם, שוויגער, איר קענט שוין גיין, מיר דארפן אייך מער נישט האבן. און דאָס פּאָר מיטן טעכטערל, טאָכטער, דערווייטערן זייערע טריט און נעמען אַ דינעם פאָדעם אויף זייערע וועגן מיט, וואָס פאַרבינדט זיי מיטן קבר. איך האָב דאָס ליד געזונגען שטאַט זמירות פרייטאָג צו נאַכט, און איך האָב מיין מוזע געגעבן אַ לעפעלע איינגעמאַכט פאַר דער דאָזיגער

און פֿאַר דער טיר װעל איך שטעלן דרײַ סאָלדאַטן פֿון בלײַ, און איבער זײ אַלע דעם עלטסטן פֿון יאַפּאַנישן פּאָרצעלײַ. סאָלדאַטן, ליבע סאָלדאַטן, לאָזט מיך אין שטיבל אַרײַן, כ'האָב געבראַכט דער קלײנער בת-מלכּה אַ זילבערן קרוג װײַן. מיר קענען און טאָרן נישט לאָזן, מען האָט אונדז שטרענג פֿאַרװערט. אַזױ זאָגט צו מיר דער עלטסטער, װײַזט די בלאַנקע שװערד, זאָג איך צו די סאָלדאַטן װאָס שטײען אױף דער װאַכט, כ'האָב פֿאַר דער קלײנער בת-מלכּה אַ גאָלדענעם שטערן געבראַכט, אַן אמתן גאָלדענעם שטערן, געבראַכט פֿון דער װײַט, פֿון דער פֿרעמד, װיל איך דעם שטערן צושפּיליען,

מיט שטילע פארבראכענע הענט, און איידער כ'האב צייט צו וויינען איז שוין דאס לידל צו ענד. איינזאם, קיינער ווייסט נישט וואס איך זאג, קיינער ווייסט נישט וואס איך וויל, זיבן מייזלעך מיט א מויז שלאפן. אויפן דיל. זיבן מייזלעך מיט א מויז זענען דאכט זיך אכט. טו איך אן דעם קאפעלוש און זאג א גוטע נאכט. טו איך אן דעם קאפעלוש און איך לאז זיך גיין. וואו זשע גייט מען שפעט ביינאכט איינינקער אליין. שטײט אַ שענק אין מיטן מאַרק, װינקט צו מיר, דו יאָלד, כ'האָב אַ פֿעסעלע מיט װײַן, אַ פֿעסעלע מיט גאָלד. עפֿן שנעל איך אױף די טיר און איך פֿאַל אַרײַן. אַ גוט יום-טובֿ אַלע אײַך, װער איר זאָלט נישט זײַן. קײנער װײס נישט, װאָס איך זאָג, קײנער װײס נישט, װאָס איך װיל. צװײ שיכּורע מיט אַ פֿלאַש שלאפן אויפן דיל. צוויי שיכור'ע מיט א פלאש זענען דאכט זיך דריי. זיין א פערדער דא אין שפיל לוינט זיך? נישט כדאי. טוה איך אן דעם קאפעלוש און איך לאז זיך גיין. וואו זשע גייט מען שפעט ביינאכט?

דער גראָער קאַיאָר שטייט באָרוועס אין הויף און קלאַפּט אין דעם אָרעמסטן פֿענצטער אָן. כאַפּט זיך אויף פֿונעם שלאָף דער אָרעמער ייִד און טוט די גראָע מלבושים אָן, פֿאַרלייגט די טאָרבע אויפֿן אַקסל און נעמט דעם גראָען שטעקן אין דער האַנט און לאָזט זיך גיין מיט פּאַמעלעכע טריט, מיטן גראָען שליאַך זאַלבענאַנד. גײט ער און גײט, און די גראָקײט װערט געדיכטער און װי בלײַ אַזױ שװער. װערט טרױעריק דער אַלטער, דער אָרעמער גראָער ייִד. אין זײַנע אױגן פֿינקלט אַ טרער, אַ גרױסע טרער, װאָס קײַקלט זיך שטיל אַראָפּ אין זײַן גראָער באָרד אַרײַן.

רבונו של עולם מעק די גראקייט אפ פון אלע מיינע וועגן זאל מיין וואגל און וואנדער איבער דער וועלט זיין כאטש ליכטיג און אויפגעהעלט. פארענדיגט די תפילה ווערט דאס הארץ אים גרינג די תפילה א בלאער שמעטערלינג פלאטערט פאר אים א פינטל בלא אין דער לאנדשאפט פון גרא און גרא

קומט אױף אַ װײַל צו אונדז אַרײַן, מיר האָבן גענוג אי ברױט אי װײַן. ער עפֿנט די טיר מיט מידע הענט, אַ שטוב מיט בלאָע געקאַלכטע װענט. אין װינקל זיצט דער בעל-הבית פֿון הױז און האַלט דאָס מיזיניקל אױפֿן שױס און דערצײלט אים פֿון אַ בלאָען קיניגרײַך אַרומגעגאַרטלט מיט אַ בלאָען טײַך. הערט זיך אײַן דער ייִד און װערט פֿון בלאָקײט מיד און װערט אַנטדרימלט.

שפילט ער ארויס די שרעק פאר גויאישע בייזע וואנציעס, פאר גויאישע שארפע העק, און דעם שענסטן כלה מיידל טוט ער א פינגערל אן, און דעם בעסטן חדר יונגל שענקט ער א קיכל מיט מאן. און שפילט ער אמאל אין א שטעטל וואו ס'טומלט און זידט א יריד, ווערט די זון א גאלדן רענדל. אין דער האַנט פֿון אַ יעדן ייִד. נאָר דעם שענסטן ניגון שפּילט ער פֿאַר דעם סאַמע אָרעמסטן הױז. ער שפּילט פֿון אונטער די װאָלקנס די סעפּטעמבער-לבֿנה אַרױס. דער שינדל-דאַך װערט פֿון זילבער און די קינדער שמײכלען אין בעט. זײ זעען פֿאַרקישעפֿטע לענדער. און ווייטע פאר'חלומ'טע ווייטע פאר'חלומ'טע שטעט, און דער טאטע האנדלט און וואנדלט, און ברענגט אהיים פון דער וועלט אן אמת'ן גרויסן מאיאנטיק, בארליאנטן, צירינג און געלט, פאר דער מאמען א בראש אן אנטיקל וואס פאסט צו א סאמעטן קלייד

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿראַנסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, פאול אדעמס פון די פירמע מאס פראדאקשענס האט דידזשיטיזירט און באנייט די רעקארדירונגען. די מוזיק איז פון האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעקארדירונגען פונעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף www דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג. א שענעם דאנק!